אורייתא! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף פ"ד עמוד א'. לאמיר אנהייבן גאנץ אויבן ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך. אונז ווייסן מיר, כדי צו קענען עסן פון א קרבן פסח, מוז איך זיין א חלק, מוז איך זיין איינגעשריבן צו די קרבן פסח. חוץ דעם ווייסן מיר, כדי זאלסט יוצא זיין די מצוה פון קרבן פסח, מוז יעדער איינער באקומען א כזית פון דעם קרבן פסח און מיט דעם האסטו יוצא געווען די מצוה. און די שאלה איז יעצט, וועלכע חלק הייסט בשר, וואס הייסט נישט קיין בשר? איז יעדע זאך פלייש מיט דעם קענסטו יוצא זיין די מצוה? און אויכעט אז דו וועסט קומען אויסרעכענען, וויפיל מענטשן קען דא מיטעסן מיט מיין קרבן פסח? וויפיל מענטשן דארף איך האבן דא? איז ווייטער מוז איך וויסן וואס הייסט בשר, וואס הייסט נישט קיין בשר, איז אויף דעם זאגט אונז די משנה, כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך, דאס הייסט, דו נעמסט א שור הגדול, וואס מיט די צייט די ביינער זאכן ווערן הארט אינעווייניג, און אויף איינמאל קען איך עס שוין מער נישט עסן, ווען ס'איז געווען יונג דער שור האב איך עס געקענט עסן, אבער יעצט ווען ס'איז געווארן עלטער, איז דא זאכן וואס זיי ווערן הארט, מ'קען שוין מער נישט עסן. איז אויף דעם זאגט די משנה, נעם א שור הגדול, קוק אן וועלכע זאכן קען איך עסן און וואס קען איך נישט עסן, און די זעלבע זאך, דאס הייסט פלייש ווען ס'קומט צו מיין גדי, איך קוק אן מיין גדי און איך קען זאגן הגם דא ביי די גדי ס'איז ווייעך, ס'איז געשמאק, ס'איז גוט צו עסן, אבער די פארגליכן דעם שטיקל ביי די שור איז שוין א זאך וואס איך קען מער נישט עסן, אויב אזוי הייסט עס נישט מער קיין פלייש מיט דעם קענסטו יוצא זיין די מצוה פון אכילת קרבן פסח. אבער די משנה לייגט צו און זאגט די משנה, איין זאך יא, אדער צוויי זאכן יא, וראשי כנפיים, דאס זענען די אויבערשטע חלק פון די שאלדער בלעדס, והסכסוכים, דאס איז די קארטעלידזש, דאס איז אויכעט חלקים וואס מען קען עסן, דאס הייסט אויכעט בשר, און מיט דעם קען מען יוצא זיין די מצוה פון קרבן פסח. זאגט די גמרא אזוי, רבה רמי, רבה פרעגט א קשיא, און ער זאגט אזוי, תנן אונז האבן געלערנט, כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך, דו ווילסט וויסן ביי דיין גדי וואס מעג איך יא עסן וואס נישט, וואס ווערט אנגערעכנט צו פלייש וואס נישט, קוק אויפן שור הגדול, זעה דא האסטו א גוטע שור, א אלטע שור, ס'איז שוין אלעס געווארן הארט וואס איז הארט, די ווייכע חלקים זענען ווייך, און פארגלייכט, וואס דא איז ווייך, דא קען איך עסן, איז פאר מיין גדי מעג איך דאס אויך עסן. פיין. אבער יעצט זאגט מיר די ברייתא ווייטער, ושאינו נאכל לא, אבער זאכן וואס איך קען נישט עסן ביי די שור, פארשטייט זיך ביי מיין גדי, הייסט עס אויך נישט קיין פלייש. אימא סיפא, אויף דעם פרעג איך דיך אימא סיפא, לאמיר קוקן אין די סיפא. די סיפא זאגט אונז, ראשי כנפיים והסכסוכים. ס'איז דא צוויי זאכן וואס מ'קען יא עסן. ראשי כנפיים, דאס איז אין די שאלדער בלעדס די אויבערשטע חלק פון די שאלדער בלעדס, און די קארטעלידזש דאס זענען זאכן וואס דו מעגסט עסן. פארשטיי נישט. והא הני לא מתאכלי בשור הגדול, די זאכן קען איך נישט עסן ביי א שור הגדול, ביי א שור הגדול איז דאס שוין בכלל א הארטע זאך, איז די ערשטע זאגסטו מיר, מיין כלל איז, קוק אויפן שור הגדול, ווייסטו וואס איך קען עסן ביי מיין גדי, און יעצט זאגסטו מיר צוויי זאכן וואס באמת ביי די שור הגדול איז דאס שוין זאכן וואס מען קען מער נישט עסן, און זאגסט מיר ניין, דאס מעגסטו יא עסן. פארשטיי נישט, איז די כלל די שור הגדול? אדער איז די כלל פשוט זאכן וואס מען מעג ווי די משנה זאגט למשל די שאלדער בלעדס און די קארטעלידזש? זאגט די גמרא די ערשטע תירוץ איז אלא תנאי היא אין די משנה האב איך דא צוויי פארשידענע תנאים והכי קתני אזוי שטייט כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך ושאינו נאכל לא די ערשטע שיטה האלט, ווי ווייס איך וואס הייסט בשר ביי מיין גדי ווי נישט? קוק אויפן שור הגדול, וואס דארטן איז ווייך, דאס הייסט פלייש, וואס דארטן איז הארט, דאס הייסט שוין נישט קיין פלייש. יעצט ויש אומרים איז דא אנדערע וואס זאגן ניין, איז דא נאך עפעס וואס מ'קען צולייגן, ויש אומרים אף ראשי כנפיים והסחוסים, די שאלדער בלעדס מיט די קארטעלידזש דאס איז אויכעט אקעי. פארוואס? ווייל הגם באמת ביסטו גערעכט, ביי די שור הגדול איז דאס א הארטע זאך, אבער אז איך נעם עס און איך קאך עס אויף פאר א לאנגע צייט וועט עס ווערן ווייך. איז זאגט דער מאן דאמר אז נישט נאר קוק נישט אן די בהמה אזוי ווי זי שטייט יעצט, וואס איז הארט איז הארט, ניין, אז איך האב א זאך וואס באמת קען איך שטארק אויפקאכן, ס'וועט ווערן ווייך, ווי למשל די שאלדער בלעידס, ווי די קארטעלידזש, איז די זאכן אויכעט וואס דו מעגסט עסן, און דאס איז אויך א חלק מיט דעם וואס דו קענסט יוצא זיין די מצוה פון אכילת קרבן פסח. רבא אמר, רבא גיט א צווייטן תירוץ און ער זאגט ניין, ס'איז אלעס איין מאן דאמר. נאר מה הן קתני, די משנה וויל נאר זאגן וואס זיי זענען, דו זאגסט מיר א משל, דו זאגסט מיר א דין, אבער דו זאגסט מיר נישט וואס, איז פאר דעם פירט אויס די משנה און זאגט, מה הן קתני, והכי קתני דאס איז פשט. כל הנאכל בשור הגדול בשלקא, יעדע זאך וואס איך קען עסן ביי א שור הגדול ווען ס'איז שטארק געקאכט, יאכל בגדי הרך בצלי, דו האסט יעצט דיין גדי וואס דו האסט יעצט געבראטן, מעגסט עס דארטן אויכעט עסן. דאס הייסט, דו מוזט נישט נאר קוקן אויף א הארטע שטיקל אויפן שור וואס איך קען קיינמאל נישט עסן. אז דו האסט א שטיקל וואס מ'קען עסן מיט שטארק קאכן, מעגסטו דאס עסן ביי דיין גדי אויכעט. און מה הן, למשל וואס? ראשי כנפיים והסחוסים, די צוויי זאכן זענען זאכן אז דו קאכסט עס שטארק עט עס אויכעט ווערן ווייך, איז קענסטו קוקן, קענסט, ביי מיין שור עט ווערן די שאלדער בלעדס עט ווערן ווייך, אויב אזוי קען איך גיין דאס אויך עסן ביי מיין גדי. ביי מיין ביי מיין שור עס וועט ווערן ווייך די קארטעלידזש אז איך אז איך קאך עס אויף פאר א לאנגע צייט, אויב אזוי קען איך עסן די זעלבע זאך אויך ביי מיין גדי. קומט אויס אז עס איז איין שיטה, די משנה זאגט אונז די הלכה, קוק אויפן שור, אבער זאלסטו וויסן ביי די שור אליינס, אז דו האסט א זאך ווי למשל די קארטעלידזש, אדער דו האסט למשל די שאלדער בלעדס, זאלסטו וויסן אז דו קאכסט עס לאנג וועט עס אויך ווערן ווייך, איז דאס אויך א זאך וואס ביי די גדי הייסט עס פלייש. זאגט די גמרא טאקע תניא כוותיה דרבא, אונז האבן א ברייתא אזוי ווי רבא, וואס די ברייתא זאגט כל הנאכל בשור הגדול בשלקא יאכל בגדי הרך בצלי, און מה הן, ראשי כנפיים והסחוסים, זאגט אונז די ברייתא ממש די זאכן, אז איך האב דא די שאלדער בלעדס, צו איך האב די קארטעלידזש וואס זיי זענען זאכן וואס וועלן ווערן ווייך מיטן לאנג קאכן, איז יאכל בגדי ביי די גדי קענסט עס אויך עסן. די ברייתא לייגט נאר צו, והגידין הרכין, די ווייכע גידין נידונים כבשר, דאס הייסט אויכעט אזוי ווי בשר. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר האבן מיר געלערנט, גידין שסופן להקשות, איך האב גידין וואס שפעטער וועלן זיי ווערן הארט, דאס הייסט, יעצט זענען זיי ווייך, ס'איז געשמאק צו עסן, ס'איז דא א גוטן טעם אין דעם, אבער סופן, מיט די צייט, עט עס ווערן הארט. יעצט וואס איז די הלכה מיט דעם? הייסט דאס אז איך קוק אזוי ווי יעצט, אדער זאג איך ניין, איך דארף קוקן אזוי ווי שפעטער? זאגט די גמרא ס'איז א מחלוקת, רבי יוחנן אמר נמנין עליהן בפסח, די גידין, אפילו שפעטער וועלן זיי ווערן הארט, למעשה יעצט האב איך דאך דא א יונגע בהמה, אויב אזוי קוק איך אויפן מצב פון יעצט, נמנין עליהן בפסח, יא, דו מעגסט עס עסן אויף פסח, דאס איז א חלק וואס איך קען יוצא זיין מיט דעם די מצוה פון אכילת קרבן פסח. ריש לקיש אמר ריש לקיש זאגט ניין, אין נמנין עליהן בפסח, דאס איז נישט קיין זאך מיט וואס כ'קען יוצא זיין די מצוה פון פסח, און די גמרא איז מסביר, רבי יוחנן אמר נמנין עליהן, פארוואס זאגט רבי יוחנן מ'קען יא יוצא זיין? ווייל בתר השתא אזלינן, ער זאגט קוק אהער, נעם די גידין, יעצט זענען זיי געשמאק, יעצט איז עס גוט צו עסן, איז יעצט עסט יוצא זיין די מצוה דערמיט, ווייל איך קוק אויפן יעצטיגע מצב, איי שפעטער וועט עס ווערן הארט, וועם גייט עס אן? יעצט ווען איך עס אכילת קרבן פסח איז עס געשמאק? איז עס ווייעך? יא! אויב אזוי קענסטו יוצא זיין מיט דעם די מצוה. ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט ניין אין נמנין עליהן, פארוואס? ווייל בתר בסוף אזלינן, איך קוק למעשה וואס ס'עט זיין מיט דעם גיד, דעם גיד איבער צייט עט עס ווערן הארט, דאס הייסט נישט באמת א ריכטיגע שטיקל פלייש, אויב אזוי זאגט ריש לקיש קענסט נישט גיין יוצא זיין די מצוה פון אכילת קרבן פסח מיט אזא סארט פלייש. איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן, קומט ריש לקיש און ער פרעגט א קשיא צו רבי יוחנן, ער זאגט אים אזוי, כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך, און מה הן ראשי, און מה הן, ראשי כנפיים והסחוסים, האבן מיר געהאט אויבן די זעלבע זאך, אז וואס, וואס איז די זאכן וואס איך מעג עסן, יעדע זאך וואס ביי די שור הגדול קען איך עסן, איז ביי מיין קליינע קרבן פסח אויך, און מה הן, ראשי כנפיים והסחוסים. זאגט די גמרא אזוי, זאגט ריש לקיש צו רבי יוחנן קוק אהער, דא שטייט א ליסט פון זאכן וואס איך מעג עסן, וואס באמת זענען זיי הארט, נאר וואס איך מעג עס יא עסן, וואס איז דאס? צוויי זאכן, ראשי כנפיים, די שאלדער בלעדס, והסחוסים און די קארטעלידזש, קען איך דאך מדייק זיין הני אין, דווקא די צוויי זאכן, נאר די צוויי זאכן, מעג איך עסן, אבל גידין שסופן להקשות לא, אבער גידין וואס שפעטער וועט ווערן הארט ווערט נישט אויפגעציילט אין די ליסט, זעסטו דאך קלאר אז די ברייתא האט נישט גערעדט קיין ווארט דערפון, האט די ברייתא געהאלטן, גידין וואס גייען שפעטער ווערן הארט, קוק איך אויפן מצב ווי עס קומט אן שפעטער, פארדעם שרייבט עס נישט אין די ליסט, ווייל טאמער וואלט ער געהאלטן אז די גידין איז אויך א זאך וואס איך מעג עסן, אויב אזוי וואלט ער דאס געדארפט אויפציילן דא, ס'איז דא די שאולדער בלעידס, ס'איז דא די קארטעלידזש, און שפעטער איז דא די גידין וואס גייען שפעטער ווערן הארט. די פאקט אז ער רעדט נישט פון דעם איז דאך א ראיה געהאלטן אז גידין וואס ווערן שפעטער הארט הייסט נישט קיין פלייש מעג איך זיי נישט נוצן. אמר ליה האט אים געזאגט ניין. תנא הני,

דאס מעג איך האבן, פארוואס? ווייל ס'איז דא א וועג וואס איך קען עס שטארק אויפקאכן, און מיט'ן שטארק אויפקאכן, אויב אזוי קומט אויס, ווערט עס ווייך, קען איך עס אויך עסן ביי מיין קרבן פסח. און הנך נמי דא די זעלבע זאך, מתאכלי בשור הגדול בשלקא, די גידין קען איך דאך למעשה שפעטער אויפקאכן שטארקערהייט, אז איך קען עס שטארק אויפקאכן, איז דאס ווייטער א זאך וואס איך מעג עסן. איז ווען די ברייתא זאגט מיר יעצט דווקא, ווען די ברייתא רעדט נאר פון די קארטעלידזש אדער מ'רעדט פון די שאולדער בלעידס מיינט נישט דווקא דאס, נאר די גידין קענסטו אויכעט עסן, ווייל דאס האט די זעלבע זאך אין זיך, עס וועט טאקע ווערן הארט, אבער למעשה שפעטער וועט עס ווערן ווייך, דורכ'ן אויפקאכן, אויב אזוי קען איך ביי מיין קרבן פסח קען איך דאס אויכעט עסן. עס קומט אויס שיטת ר' יוחנן באמת איז אז איך מוז האבן ביידע זאכן, איך מוז האבן, הייסט כדי צו קענען עסן א זאך וואס איז יעצט הארט אדער וואס גייט ווערן הארט, מוז זיין אין א אופן אז איך קען עס גיין אויפקאכן. און מיט דעם האט שוין תוס' א פראבלעם, אויב אזוי וואס איז די מחלוקת דא צווישן רבי יוסי און מיט מיט רבי יוחנן וואס קריגן זיי זיך ריש לקיש מיט רבי יוחנן איז דאס עיין תוס'. אמר ליה רבי ירמיה לרב אבין האט רבי ירמיה געזאגט רב אבין כי אזלת לקמיה דרב אבהו רמי ליה ווען דו גייסט צו רב אבהו כ'בעט דיך טו מיר א טובה פרעג אים אזא קשיא. מי אמר רבי יוחנן גידין שסופן להקשות נמנין עליהן בפסח? איז דאס טאקע שיטת רבי יוחנן אז גידין שסופן להקשות וועט ווערן באלד הארט נמנין עליהן בפסח אז איך קען איך קען יוצא זיין מיט דעם די מצוה פון קרבן פסח ווייל אלמא בתר השתא אזלינן ווייל ער האלט איך קוק אויפן מצב פון יעצט יעצט איז עס ווייך, יעצט קען איך עס עסן, אויב אזוי קענסטו יוצא זיין די מצוה פון קרבן פסח. איז דאס טאקע אמת שיטת רבי יוחנן געהאלט אזוי? כ'בעט דיך א טובה, פרעג די קשיא, ווען דו גייסט צו כי אזלת לקמיה דרב אבהו גיי אים פרעגן די קשיא. זאגט ער פארוואס? והא בעא מיניה ריש לקיש מר' יוחנן, פארוואס געפעלט מיר נישט די שיטה? פארוואס וויל איך נישט זאגן אז ר' יוחנן האלט אזוי אז איך קוק אויפן יעצטיגע מצב? זאגט ער אזוי, והא בעא מיניה ריש לקיש מר' יוחנן, ווייל ריש לקיש האט געפרעגט צו ר' יוחנן, עור הראש של עגל הרך. אז כ'האב געהאט די קאפ פון א עגל הרך א ווייכע עגל א יונגע עגל וואס זייגט נאך פון די מאמע און די קאפ איז זייער ווייך ס'איז אזוי ווי געשמאקע פלייש מיט די צייט וואס געשעהט איז הערט אויף צו זייגן ס'ווערט הארט און ס'ווערט אזוי ווי לעדער ס'ווערט אויס פלייש איז די שאלה געווען האט ער אים געפרעגט מהו שיטמא פרעגט ריש לקיש צו רבי יוחנן וואס עסטו האלטן אזא פאל מהו שיטמא זיין שאלה איז געווען אזוי, קוק איך אויפן קאפ אין די מצב וואס איז יעצט, יעצט איז עס ווייך, יעצט איז עס געשמאק, פארדעם איז עס אזוי ווי בשר, אויב אזוי איז דא א שפעציעלע טומאה, טומאת אוכל אויף דעם, אדער זאג איך ניין, איך קוק לעתיד לבוא, באלד עט דאך ווערן די, די קעלבל עט אויפהערן צו זייגן פון די מאמע, עט די קאפ ווערן הארט, ס'עט פשוט זיין אזוי ווי א שטיקל לעדער, ס'איז מער נישט קיין עסן, אויב אזוי ס'איז מער נישט קיין עסן האט עס נישט בכח די זעלבע טומאה וואס ס'קען מטמא זיין באוכלין. איז פרעגט ער א שאלה אזוי צו ר' עס פרעגט ריש לקיש צו רבי יוחנן אזוי קוק איך אויפן מצב וואס די קאפ איז יעצט, יעצט איז עס אוכלים אויב אזוי קען עס מטמא זיין, אדער קוק איך וואס עט זיין באלד ס'וועט ווערן הארט הייסט נישט קיין אוכלין און ס'קען מער נישט מטמא זיין, אזוי פרעגט ריש לקיש צו רבי יוחנן. ואמר לו, און רבי יוחנן ענטפערט אים, אין מטמא, ניין ס'איז נישט מטמא. לכאורה ווען רבי יוחנן זאגט אזא זאך אז ס'איז אין מטמא, פשט איז רבי יוחנן האט געקוקט וואס וועט זיין לעתיד, באלד וועט עס ווערן הארט, באלד וועט עס ווערן אזוי ווי א שטיק לעדער, קען איך נישט זאגן אז דאס איז אזוי ווי א אוכלין. זעה איך דאך פון דא אבער אז שיטת רבי יוחנן איז געווען אז מען קוקט וואס גייט זיין, נישט אויפן יעצטיגע מצב וואס איז יעצט, אלמא בתר בסוף אזלינן. לכאורה זעה איך דאך פון דא אז רבי יוחנן אליינס האט געהאלטן אז מען קוקט וואס וועט זיין שפעטער, און נישט וואס די מצב איז יעצט. איז פאר דעם זאגט רבי ירמיה צו ר' אבין, כי אזלת לקמיה דרבי אבהו ווען דו גייסט רבי אבהו פרעג אים די קשיא, וואס איז שיטת רבי יוחנן? ביי אונז זעה איך אז שיטת רבי יוחנן איז, אז מען קוקט אויפן יעצטיגע מצב, וואס טוט זיך, וואס טוט זיך יעצט מיט די גידין, קען איך עס עסן יא צו ניין, און אז איך קען עס עסן קען איך יוצא זיין, און דארטן זאגט ער מען קוקט וואס וועט זיין דאון די ליין, וואס וועט זיין באלד, און ער זאגט אז עס איז נישט מטמא ווייל באלד וועט עס זיין אזוי ווי לעדער, עס וועט נישט זיין אזוי ווי פלייש, עס וועט נישט זיין אזוי ווי אוכלין. וואס האלט רבי יוחנן? אמר ליה, דערציילט די גמרא, ער איז געגאנגען פרעגן די קשיא און אמר ליה האט אים צוריק געזאגט, דרמא לך הא, לא חש לקמחיה. דער וואס האט דיר געפרעגט די שאלה, דער וואס האט דיך געבעטן זאל אז פרעג מיך די שאלה, ער האט נישט געטראכט וואס ער פרעגט. ס'איז אזוי ווי איינער וואס מאלט מעהל, און ס'גייט אים נישט אן צו ער מאכט קמח דארטן, צו ער מאכט פסולת דארטן, וואס ער מאכט דארטן, ער וויל פשוט עפעס מאלן דארטן, עפעס וויל ער מאלן אבער נישט, ס'גייט נישט אן וואס קומט ארויס, ס'קומט ארויס גוטע פלאוער, ס'קומט ארויס שוואכע מעשות, כאילו ס'גייט דיך נישט אן, כאילו די קשיא הייבט זיך נישט אן. זאגט ער אים אזוי, פארוואס האלט איך דיין קשיא בכלל נישט קיין קשיא? זאגט ער אים אזוי, ווייל הדר ביה רבי יוחנן לגבי דריש לקיש. און מ'דארף אביסל מסביר זיין די ווערטער וואס טוט זיך דא. איז לאמיר אביסל אריינלייגן ווערטער וואס שטייט נישט אין די גמרא אבער אביסל מסביר זיין די הלוך ילך צווישן ריש לקיש מיט רבי יוחנן. ריש לקיש איז געקומען פרעגן רבי יוחנן, איך האב דא א יונגע קעלבל, וואס איז מיטן קאפ, הייסט עס בשר פאר דעם וועט עס ווערן טמא, אדער ניין קוק איך וואס ס'וועט זיין באלד שפעטער וועט עס זיין עורות און ס'קען נישט האבן די זעלבע מדריגה פון טומאה, האט רבי יוחנן געזאגט זאלסטו וויסן מ'קוקט אויף וואס עס וועט זיין באלד, פרעגט אים ריש לקיש, איין מינוט רבי יוחנן ביסט זיכער? דאס איז טאקע הלכה איך קוק אויף באלד אונז האבן א משנה אונז האבן א משנה אין חולין דף קכ"ב עמוד א' די משנה זאגט אונז אזוי אלו שעורותיהן שעורותיהן כבשרן דא האסטו אזעלכע וואס זייער עור איז אזוי ווי זייער פלייש אליינס סאו עס האט א דין אזוי ווי בשר און ער ציילט אויף א גאנצע ליסט און ער זאגט שפעטער ואור הראש של עגל הרך זע איך פון דארטן טענה'ט ריש לקיש צו רבי יוחנן, זעסטו דאך קלאר פון יענע משנה, די משנה זאגט אונז אז די עור הראש של עגל רך האט א דין ווי א נארמאלע שטיקל פלייש, דאס הייסט איך קוק אויפן יעצטיגע מצב. זאגט ריש לקיש צו רבי יוחנן, וויאזוי קענסטו זאגן אז איך קוק אויף לעתיד ווען די משנה דא קלאר זאגט מיר אז די קאפ וואס יעצט איז עס ווייך האט עס א דין אזוי ווי די עור פון די בהמה אזוי ווי די פלייש פון די בהמה, עס ווערט אנגערעכנט אזוי ווי א מאכל. זעסט דאך קלאר פון דארטן אז איך קוק נישט וואס וועט זיין שפעטער, נאר איך קוק אויפן יעצטיגע מצב וואס טוט זיך יעצט. אויף דעם האט רבי יוחנן צוריק געענטפערט ואמר ליה אל תקניטני רעג מיך נישט אויף, שבלשון יחיד אני שונה אותה, יענע משנה איז א דעת יחידאה, איינער האלט אזוי דארטן, איך האלט נישט ווי יענע משנה, יענע משנה וואס זאגט אז איך קוק אויפן יעצטיגע מצב, דאס איז עמיצן אנדערש, ס'איז א דעת יחידאה, דאס האלט נישט מיט מיך, פרעג מיך נישט פון דארטן. זעה איך אז רבי יוחנן אליינס האט מסכים געווען צו ריש לקיש און האט אים געזאגט זאלסטו וויסן אז יעדעס מאל קוק איך, איך קוק אויפן פיוטשער, איך קוק וואס וועט זיין. עס קומט אויס אז באמת דא פרעגסטו מיר א סתירה צווישן רבי יוחנן מיט רבי יוחנן זאג איך ניין, רבי יוחנן האט שוין חוזר געווען, רבי יוחנן איז אויכעט מסכים ער האלט טאקע אז איך קוק אויפן מצב וואס וועט זיין שפעטער, און ווילאנג ס'איז א זאך וואס איך קען אויפקאכן, וואס שפעטער דורך דעם אויפקאכן וועט עס ווערן צוריק ווייך, ווי למשל. ביי די בהמה די שאלדער בלעדס אדער די קארטעלידזש איז דאס א זאך וואס איך קען נוצן קען איך יוצא זיין מיט דעם מיט די מצוה פון קרבן פסח איז ווייטער זאגט די גמרא האב איך בכלל מער נישט קיין מחלוקת צווישן רבי יוחנן מיט ריש לקיש אלע מסכים זיין אז איך קוק אייביג אויפן עתיד וואס וועט זיין שפעטער איי דא האט מען געהאט רבי יוחנן פארקערט ער האט חוזר געווען דערפון אזוי ווי ער האט געזאגט דעמאלטס למעשה האט ער חוזר געווען אזוי ווי מען זעט אין די גמרא דארטן. זאגט די הייליגע משנה, השובר את העצם בפסח הטהור, איינער וואס נעמט א קרבן פסח, א טהור'דיגער, ס'איז נארמאל, מ'האט געגעסן קרבן פסח, אלעס פיין און וואויל, און ער צוברעכט יעצט א ביינדל דערפון, זאגט די משנה הרי זה לוקה ארבעים, באקומט ער מלקות אויף דעם. אבל המותיר בטהור, אבער איינער וואס לאזט איבער, ער האט נישט געגעסן אלעס, ער האט גענומען א קרבן פסח, מ'האט געהאט די גאנצע עולם צוזאמען, מ'האט געגעסן, מ'האט פארברענגט, למעשה האט ער איבערגעלאזט, אויף דעם זאגט די משנה אבל המותיר בטהור והשובר בטמא אדער איינער וואס צוברעכט בטמא פשט איז אז מען האלט שוין יעצט א מצב מען טאר שוין נישט עסן אדער ס'איז טמא געווארן אין אזא פאל אינו לוקה את הארבעים באקומט מען נישט קיין מלקות. זאגט די גמרא בשלמא מותיר בטהור בשלמא דו לאזט פשוט איבריג פארשטיי איך זייער גוט פארוואס דו באקומסט נישט קיין מלקות פארוואס דתניא אונז האבן געלערנט לא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר וגומר. די תורה זאגט אונז, מען טאר נישט איבערלאזן, ולא תותירו ממנו עד בוקר. וואס איז אבער דו האסט יא געלאזט? וואס איז דו האסט למעשה יא איבערגעלאזט א שטיקל פלייש? זאגט די פסוק והנותר ממנו עד בוקר, וואס זאלסטו טון באש תשרופו? די תורה זאגט דיר וואס צו טון. בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה. די תורה זאגט דיר, טו נישט אזוי, אויב האסטו יא געטון דאס און דאס וויל איך דו זאלסט טון, דאס הייסט די תורה זאגט דיר ווי אזוי דו פאררעכסט עס, לומר שאין לוקה, דברי רבי יהודה, זאגט רבי יהודה, די תורה קלאר זאגט דיר ווי אזוי איך וויל זאלסט פאררעכטן, נישט מיט מלקות, נאר וואס, וואס זאלסטו טון, באש תשרופו, זאלסטו עס גיין פארברענען. רבי יעקב אומר, רבי יעקב געבט א צווייטן סיבה און ער זאגט לא מן השם הוא זה, נאר וואס אלא משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה ואין לוקין עליו, ס'א לאו שאין בו מעשה, איך האב איבערגעלאזט אביסל פלייש, איך האב נישט געטון א עוולה, נאר וואס כ'האב פשוט נישט געגעסן, ס'איז א לאו שאין בו מעשה, אויב אזוי קענסטו נישט באקומען קיין מלקות. סאו די חלק אויף נותר פארשטיי איך זייער גוט וואס די משנה זאגט מען באקומט נישט קיין מלקות. אלא שובר בטמא מנלן, אבער שובר בטמא, פון ווי ווייס איך אין אזא פאל אז דו באקומסט נישט קיין מלקות דערפאר, למעשה האסט דאך צובראכן. זאגט די גמרא דאמר קרא ווייל די תורה זאגט אונז ועצם לא תשברו בו, ועצם וואלט געקענט שטיין ועצם לא תשברו, וואס מיינט די בו? וואס וויל די תורה מיר ממעט זיין בו און נישט וואס? זאגט די גמרא בו בכשר ולא בפסול, דווקא אין א פאל ווען ס'איז כשר, אין אזא פאל זאג איך דיר זאלסטו וויסן ועצם לא תשברו בו, אבער טאמער ס'איז א פסול'ע קרבן, אדער שוין אריבער די צייט, יעצט איז נישט דא קיין איסור מער אויף דעם, פאר דעם זאגט ער, די תורה זאגט אונז ועצם לא תשברו בו, דווקא יעצט ווען איך קען עסן מיין קרבן, און דו גייסט צוברעכן, יעצט באקומסטו מלקות, אבער אין א מצב פון פסול, יעצט איז שוין נישט דא קיין מלקות. אורייתא!